האלט מיר, דף מ"ב, עמוד א' ביי די משנה, קומט אביסל א דעטאלירטע משנה, דא לאמיר צולייגן קאפ וועט מען עס צוזאמען קענען שיין מסדר זיין. מ"ב עמוד א' פון אונטן, זאגט די הייליגע משנה ברך על היין, אז א מענטש האט געמאכט א ברכה אויף וויין שלפני המזון, וואס די וויין האט מען געטרינקן פאר מען האט אריין געברענגט די גאנצע סעודה, די בעסטע משל פאר אונז וואלט געווען קידוש, מען מאכט קידוש פאר די סעודה, און מען מאכט א בורא פרי הגפן, און נאכדעם גייט מען זיך וואשן, איז פטר את היין שלאחר המזון, אויב ברענג איך אריין וויין. נאך די סעודה גיי איך נישט דארפן מאכן קיין ברכה, דא דא זייער א וויכטיגע רשי וואס מ'דארף לערנען, רשי שמועסט אויס די סדר הסעודה וויאזוי ס'האט אויסגעזעהן אן אמאליגע סעודה, ס'האט געהאט פארשידענע דרגות, קוקטס אריין אין רשי, זאגט רשי, נוהגין היו להביא קודם אכילה כוס יין לשתות נאך פאר, ווען מ'גייט לערנען רשי גייט עס אויסזעהן מורא'דיג מאדנע, מ'האט געהאט א פאר מיט א נאך, מיט די סעודה אליין, מיט נאך די סעודה, מ'האט, ס'זעהט עפעס אויס ווי ס'האט געהאט זייער אסאך ענפים, בעצם אונז טוהן מיר די זעלבע זאך. יעצט האבן מיר א ענטרי מיט מיט מיט מיט אזא א שיינע שעיק וואס מען גרייט צו פאר א סעודה, נאך וואשט מען זיך, נאך די סעודה ברענגט מען אריין די די אייז קריעם מיט די מיט די די האט און קאלד, סאו די אלע זאכן זענען שוין געווען דעמאלטס אויך, און לאמיר זען וויאזוי ס'שטימט ווען ס'קומט צו דיני ברכות. נוהגין היו להביא קודם אכילה כוס יין לשתות, די די סעודה האט זיך אנגעהויבן מיט א כוס וויין, און מיט דעם האט מען אזוי ווי אנגעהויבן עפענען דעם אפעטיט, כדתניא אזוי ווי די גמרא גייט באלד ברענגען א ברייתא, כדתניא לקמן, סדר הסיבה איז נאכדעם וואס מ'האט געטרינקן די וויין, מביאים לפניהם פרפראות, מ'האט געברענגט א לייכטע צובייס, א לייכטע עפעטייזער להמשיך האכילה, אז דאס זאל עפענען, מ'קען נישט תיכף זיך נעמען צו די גרויסע עסן, האט מען געגעבן קודם א לייכטע עסן כגון פרגיות, וואס האבן שוין געהאט אין די פארגאנגענהייט די לשון וואס דאס מיינט פליישלעך ודגים און פיש, ווי רשי לערנט יעצט איז די פרפראות וואס מ'האט אנגעהויבן פאר די סעודה איז געווען אזא מין שהכל ואחר כך מביאין השולחן און אריינגעברענגט דעם קליינעם טישל און מ'האט געמאכט א הסבה און מ'האט זיך ארויסגעלייגט אויפן בעט און דארט איז געווען די ברויט מיט סיי וועלכע לפתן סיי וועלכע צושפייז צו די ברויט וכו' וכו' וכו' האלט מען שוין ביי די דריטע סטעפ אין די סעודה לאחר גמר הסעודה יעצט קומט די פערדע סעודה מ'האט געענדיגט מיט די מעין קאורס איז יושבין ושותין ואוכלין, יעצט עסט מען דעזערט, יעצט עסט מען די נאכשפייז, מעין אוכלין וואס די פערדע סטעפ, וואס די דעזערט וואס מען עסט האבן שוין געהאט אין די פריערדיגע בלעטער כגון כיסני דמעלי לליבא, עסט מען די קליות, די געבאקענע, די געבאקענע חיטים וואס איז גוט פארן הארץ, ולחמניות, און מיט דעם איז צוגעקומען אזעלכע ברויטלעך וואס דאס האבן מיר אונז געלערנט איז פת הבאה בכיסנין, סאו ס'געווען אזא דעזערט וואס איז געווען אזא אזעלכע געבראטענע כמו ניסלעך אזעלכע זאנגען און מיט דעם איז צוגעקומען א ברויטל והוא יין און דעמאלטס האט מען אויך צוגעטרונקען אביסל וויין והוא יין ופרפרת שלאחר המזון ושניהם קודם ברכת המזון סאו טו סימפליפיי די פראסעס ווען אונזער משנה רעדט אז די יין שלפני המזון פטר'ט די יין שלאחר המזון, טשולדיגס, די יין שלפני המזון מיינט די ערשטע קאפ וויין וואס איך טרינק נאך פאר איך האב מיך געוואשן, נאך פאר די גאנצע סעודה, דאס פטר'ט יעצט די יין שלאחר המזון, סאו שלאחר המזון מיינט נישט וויין וואס איך טרינק אינמיטן די סעודה, וואס איך טרינק צו צו וואס איך טרינק צו צו די פלייש, נאר ס'מיינט די וויין וואס איך טרינק שפעטער ביי דעזערט וואס שלאחר המזון איך האלט שוין נאך די סעודה, און ס'מיינט אויך נישט וויין וואס איך טרינק נאך ברכת המזון, איינער בענטשט אויף א כוס און נאכדעם טרינקט ער וויין, דארף ער אוואדע דארף ער אוואדע מאכן א. א נייע הגפן אבער אז מען רעדט יין שלפני המזון וויין וואס איך טרינק פאר פאר איך גיי מיך וואשן פאר די סעודה פטר'ט די וויין וואס איך טרינק פאר ברכת המזון. גייען מיר ווייטער, דאס איז געווען די ערשטע הלכה בירך על הפרפרת שלפני המזון ווי אונז האבן יעצט געזאגט און פאר מען האט אריינגעברענגט די טישלעך מיט די ברויט. איז געווען א אנטרי, ס'איז געווען א עפעטייזער וואס מ'האט געגעבן פאר פאראויס וואס דאס איז די פרפרת. אויב א מענטש מאכט אזא ברכה, בירך על הפרפרת שלפני המזון, פטר את הפרפרת שלאחר המזון, גייט עס פטר'ן פון מאכן א ברכה אויף די פרפרת שלאחר המזון וואס איך ברענג אריין פאר'ן בענטשן. סאו אונז האבן שוין אונז האבן שוין געהאט אין די פארגאנגענע בלעטער אז ס'איז דא טאקע הלכה אז זאכן וואס איך עס ממש בתוך הסעודה, ווי רשי לערנט אז ס'איז ממש לפ. און ס'איז ממש א טפל צו די ברויט, אדער ווי תוס' לערנט אז ס'איז א חלק פון די סעודה, דארט האב איך נישט קיין חיוב ברכה אינמיטן א סעודה, אבער זאכן וואס איך ברענג אריין אלץ א דעזערט, ס'איז שוין נאך די סעודה, דא א חיוב ברכה. זאג איך דיר יעצט, אויב האב איך געמאכט א ברכה שלפני המזון נאך פאר כ'האב געמאכט המוציא, האב איך שוין געגעסן פונעם זעלבן מין. ווי דאס וואס איך גיי עסן, לאמיר זאגן איך האב געהאט א שטיקל קעיק פאר די סעודה, און איך האב געמאכט א מזונות, יעצט ברענגט מען אריין ביי דעזערט נאכאמאל א שטיקל קעיק, דארף איך נישט מאכן קיין ברכה, דא דא א פראבלעם, וואס ווען איינער האט איבערגעגאנגען די סעודה גייט ער עס באמערקן, אז ווען רשי רעדט פון פרפרות, ווען ער רעדט פון פרפרות פאר די סעודה רעדט ער פון א שהכל, כגון פרגיות ודגים, פיש און פלייש, און ער רעדט פון פרפרות, פון פרפרות, נאך די סעודה רעדט ער פון מזונות, לחמניות. יא רעדט ער פון קעיק. סאו איך מאך א ברכה שהכל און ס'פטר'ט א קעיק, סאו די פני יהושע רעדט שוין וועגן דעם און זאגט אז אוודאי ווען די משנה קומט אן צו זאגן די הלכה אז איין פרפרת פטר'ט די פרפרת רעדט מען נישט פון רשי'ס ציור, מ'רעדט ווען זיי האבן געגעסן סיי אנהייב סעודה און סיי סוף סעודה די זעלבע זאך, די זעלבע מין הברכה, דעמאלטס קען עס פטר'ן. רשי רעדט נאר. און זייער אין דזשענערעל וואס איז געווען די סדר אז מען האט אנגעהויבן מיט א שהכל און מען האט געענדיגט א מזונות באט די דין אז איין ברכה פטר'ט די אנדערע ברכה איז נאר ווען ס'האט די זעלבע ברכה. ברכהל א פ פירות לפני הבשר פטר'ט די פירות שלאכער מזון זאגט יעצט די משנה ווייטער בירך על הפת אויב ווען מען האלט מען הייבט שוין אן די סעודה מען מאכט א ברכה בירך על הפת מען מאכט א ברכה אויף די פת פטר את הפרפרת. פטר'ט עס די צושפייז, און אוודאי רעדט מען נישט דא פון די זעלבע פרפרת וואס האבן יעצט גענדיגט זאגן אז כדי צו פטר'ן די פרפרת שלאחר שלאחר ה שלאחר המזון נאך די סעודה דארף איך צוקומען צו א ברכה וואס כ'האב געמאכט לפני המזון. אין אנדערע ווערטער ווי אונז שטיי מיר דא יעצט איז פרפרת איז מחויב צו מא בין איך מחויב צו מאכן א ברכה פארוואס ווייל דאס איז שוין נישט קיין חלק פון די סעודה, מ'האלט שוין ביי דעזערט. סאו די פרפרת וואס איך זאג דיר יעצט, איך דארף צוקומען צו די המוציא זאל עס פטר'ן, און די המוציא וועט עס פטר'ן, קען נישט זיין פון די זעלבע דיזערט וואס איך האב גערעדט ביז יעצט, ווייל אויף די, ווייל יעצט זאג איך דיר אז איך האב נישט קיין חיוב ברכה, די די המוציא וואס איך האב געמאכט אנהייב סעודה פטר'ט עס, סאו ווי אלע ראשונים זאגן אז די פרפרת וואס מען רעדט דא, רעדט מען, בירך על הפת פטר את הפרפרת, רעדט מען פון א אנדערע סארט פרפרת, מען רעדט פון פרפרת וואס עס איז ממש צושפייז צו די סעודה, נישט קיין דיזערט. על הפרפרת, אויב א מענטש האט. פאר מאכן המוציא האט ער געמאכט א מזונות, איז לא פטר את הפת, מזונות גייט נישט פטר'ן קיין פת, הגם די הלכה איז אז בדיעבד, א מענטש האט געמאכט א מזונות אויף א בילקע האט ער בדיעבד יוצא געווען, איז אויך בורא מיני מזונות, דאס איז אלעס ווען כ'האב נאר דאס, ווען כ'האב דעם פת פאר מיר, כ'האב נאר די בילקע, איך מאך א מזונות, אויף וואס זאל די ברכה חל זיין? איז די ברכה לאנדעט אויף די פת, איך בין יוצא בדיעבד, דא אבער וואס מ'רעדט אז כ'האב געמאכט פריער א ברכה אויף קעיק, און די ברכה האט חל געווען אויף קעיק, גיי איך נישט זאגן אז וועגן דעם האב איך געפטר'ט דעם פת,

כל אחד מברך לעצמו, אויב זאגט רש"י היו יושבין, היו יושבין מיינט בלא הסיבת מטות שמוטין על צדם שמאלית על המטה ואוכלין ושותין בהסיבה, איז אויב מענטשן, סתם מענטשן האבן זיך צוזאם געזעצט און זיי עסן דא ברויט, טרעפט זיך ביי א תיקון טיש, אבער עס איז נישט געווען קיין הסיבה, איז די הלכה איז אז איך קען נישט זאגן אז איינער מאכט די ברכה המוציא אדער איינער מאכט די ברכה פון הזן און ער זאל יוצא זיין יעדן, נאר יעדער דארף מאכן א באזונדערע ברכה הסבו, אויב אבער זיצן זיי בהסיבה אויב יעדער זיצט אנגעליינט איז אחד מברך לכולן, דעמאלטס קען יא איינער מאכן די ברכה און יוצא זיין יעדן, סאו דא דארף מען אביסל אויסשמועסן, נארמאל ווייז אונז האב מיר א הלכה פון שומע כעונה קומט אריין אין בית מדרש פורים ביינאכט און דער רב מאכט על מקרא מגילה און קיינער דארף נישט מאכן די ברכה יעדער איינער איז יוצא, פארוואס? ווייל ס'דא א דין שומע כעונה אויב האב איך געהערט. ווי דו מאכסט די ברכה. אויב האב איך געהערט ווי דו מאכסט די ברכה האב איך יא יוצא געווען, איך האב געענטפערט אמן האב איך יא יוצא געווען, דא זאגט ער אבער אז כל אחד מברך לעצמו, פארוואס ווייל די גאנצע דין פון שומע כעונה נאר ביי ברכת המצוות, כ'מאך א ברכה אויף א מצוה קען איך יא יוצא זיין מיט יענער אדער ווען איך מאך א ברכה פון ברכת הנהנין ווייל איך גיי הנאה האבן, איך גיי הנאה האבן פון פון די עסן, איז דא א ענין אז דער וואס האט הנאה זאל אליינס מאכן די ברכה, דו ביסט דער וואס האט הנאה. קיינדלי מאך די ברכה אליין. סאו וועגן דעם איז היו יושבים כל אחד מברך לעצמו, אין אנדערע ווערטער דאס איז די נארמאלע דין פון ברכת הנהנין אז זוך נישט צו יוצא זיין מיט יענעם, נאר מאך דו אליין א ברכה אבער הסבו אויב לאנט מען זיך יא אן קוק איך אן די גאנצע אכילה דא קוק איך אן ווי גוף אחד. אויב יעדער איינער זיצט דא אנגעליינט קוק איך עס אן ווי איין טיש, איין סעודה, און אויף איין סעודה, דארטן וועט יא זיין די הלכה אז אחד מברך לכולן סיי די המוציא און סיי די ברכת המזון, און ביי אזא פאל איז שוין דא אן ענין אז איינער זאל זאל מאכן די ברכה און יעדער איינער זאל יוצא זיין ווייל. די דין פון ברוב עם הדרת מלך, ס'איז חשוב'ער א ברכה וואס קומט פון א רוב עם, ווי א ברכה וואס קומט פון א יחיד, זאגט די גמרא ווייטער בא להם יין בתוך המזון. אויב האט מען אריינגעברענגט וויין אינמיטן די סעודה, איז כל אחד ואחד מברך לעצמו, דארף יעדער איינער מאכן אליינס א ברכה, אין אנדערע ווערטער אפילו כ'רעד שוין דא נאך הסבו, ס'האבן יעצט אויפגעטון מורא'דיגע לומדות, אז אויב יעדער זיצט אנגעלאנט האב איך דא איין טיש, איין סעודה, און איך קען אן איין הנאה, און איך קען זאגן אז איינער זאל מאכן א ברכה און יעדער איינער זאל יוצא זיין, דאס איז אלעס לגבי די מוציא און לגבי די הזן. וואס טוט זיך אבער לגבי די וויין וואס איך ברענג אריין אינמיטן סעודה און איך דארף דאך יעצט מאכן א הגפן דארט, אפילו ווען ס'איז איינס, אפילו ווען כ'האב דא די דין הסבה, זאג איך נאך אלץ אז יעדער איינער זאל מאכן א ברכה פאר זיך, עמיר זען די גמרא פארוואס, אבער אחר המזון, אויב ברענגט מען א וויין אריין א. וויין, נאכדעם וואס מען האט שוין געענדיגט עסן, און מען טרינקט יעצט וויין ביי דעזערט, מען רעדט נישט נאך ברכת המזון, נאך ברכת המזון צעפאלט די גאנצע דין הסבה און יעדער איז ווייטער אינדיווידזשועל פאר זיך, אחר המזון מיינט דא נאך די גאנצע סעודה, און מען האלט יעצט ביי דעזערט, דעמאלטס קען איך צוריק גיין צו די הלכה וואס כ'האב דיר פריער געזאגט, אז במקום פון הסבה, מקום וואס איך קוק עס אן ווי איין סעודה, איז אחד מברך לכולן, איז פשוט א שאד נישט אויסצושמועסן, צו זיין אביסל קלארער, די גמרא גייט זאגן אז בתוך הסעודה איז דא א פראבלעם אז יעדער איינער האלט אינמיטן עסן און מ'איז פארנומען, עס איז זייער שווער צאמצונעמען דעם עולם, אקעי, יעדער איינער זאל אראפלייגן זיין טעלער, זיין גאפל, זיין לעפל, איינער גייט יעצט מאכן א ברכה און יעדער זאל זיין פארנומען און יעדער איינער זאל יוצא זיין, ס'איז אביסל נישט פראקטיש, וועגן דעם איינמאל מ'האלט שוין אינמיטן די סעודה. פון ווען כ'האב גערעדט פריער, כ'האב גערעדט פון המוציא, מען מאכט די ערשטע המוציא, אדער מען מאכט ברכת המזון נאך די סעודה, איז דארטן יעדער איינער האלט מיט, און יעדער איינער איז מוציא מיט די איינער וואס איז מברך, אינמיטן א סעודה ווערט עס קאמפליקעיטעד, אנדערע ראשונים זאגן אז די טעם איז ווייל ס'איז א סכנה, כ'דארף ענטפערן אמן, אז איך ענטפער אמן רעד איך דאך אינמיטן א סעודה, און איך וויל נישט אז א מענטש זאל דארפן רעדן אינמיטן א סעודה האלט איך אינמיטן עסן, הכוונה וועלן מיר זעען די גמרא פראבלעמען וואס איז דא פון מאכן אז אחד מברך לכולן אינמיטן א סעודה, אבער אחר המזון, כ'האלט שוין נאך די סעודה, קיין עסן איז שוין נישט דא, יעצט ברענגט מען אריין א כוס וויין פאר דעזערט, דעמאלטס קען איך צוריק גיין צו די הלכה פון אחד מברך לכולן, אזוי וועלן מיר זעען אין די גמרא, יעצט קומט א נייע הלכה, והוא אומר על המוגמר, דער מענטש וואס איך האב מכבד געווען אז ער זאל מאכן די ברכה ביי דעזערט אויף די וויין פאר יעדן און יעדער זאל מיט אים יוצא זיין, ער מאכט אויך די ברכה אויף די מוגמר, וואס די מוגמר? מוגמר איז געווען מ'האט אריינגעברענגט צוריבענע צוריבענע בשמים, מ'האט עס געלייגט על האש. איי געס סאו. ווען מ'האט זיך געקענט ערלויבן, יא. ס'איז געווען א ערנסטע סעודה, באט היינט א חתונה זעט נישט אויס קיין סך ווייניגער. אזוי ווי כ'האב געזאגט, ס'דא חתונות אין כרם מנחם אויך, ארעמעלייט מאכן אויך חתונה. א סעודה גייט א סדר היינט אויך. ווען דו זעסט עס אין די גמרא זעט דאך עס אויס מאדנע. א סעודה האט. פארשידענע דרגות האט מען אריינגעברענגט א געוויסע בשמים אוואקע אבער גראדע וועט מען באלד זעהן אז געוויסע ברייתות רעדן טאקע דווקא פון עשירים מען ווייסט און מ'ווייסט פון אויבן איז מען האט אריינגעברענגט די בשמים מען האט זיך געדארפט מאכן על האש ס'געווען אזא בשמים על האש איז האט מען געדארפט מאכן א ברכה אויף די בשמים בורא עצי בשמים. איז הגם מ'האלט שוין דא נאך ברכת המזון, הגם מ'האלט שוין דא נאך ברכת המזון, זאג איך אז דער זעלבער וואס האט פריער אחר המזון, דער זעלבער וואס האט געמאכט די הגפן, יא ביי דעזערט ווען מען האט אריין געברענגט די כוס, האב איך דאך געזאגט אז איינער זאל מאכן א ברכה אויף יעדן, איז דער זעלבער מענטש בין איך מכבד אז הגם מ'האלט שוין נאך די סעודה איז ער געווען דער מתחיל במצוה, ער האט אנגעהויבן דא יוצא זיין יעדן מ'זאל נישט נעמען קיין צוויי בעל תפלות דא, און ער אפילו מ'האלט שוין יעצט נאך די ברכת המזון זאל ער מאכן די ברכה אויף די בשמים און ס'וועט מען זען קלאר אין די גמרא. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבה בר בר חנה, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די ערשטע הלכה, וואס די הלכה איז געווען אז אויב א מענטש מאכט א טרינקט א כוס וויין פאר די סעודה, אויב טרינקט ער א כוס וויין סוף די סעודה ביי דעזערט, וואס דעמאלטס איז דא א נייע חיוב ברכה, קען ער יוצא זיין מיט דעם וואס ער האט געטרינקן פאר די סעודה, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא בשבתות וימים טובים, הואיל ואדם קובע סעודתו על היין, בשעת איך טרינק די ערשטע כוס וויין, דארף איך האבן אין מיינד אז סוף סעודה גיי איך טרינקן נאך וויין און איך זוך עס יוצא זיין און ווען איז דאס? שבת און יום טוב וואס די סדר איז געווען דעמאלטס אז מען האט זיך אריינגעברענגט א כוס וויין ביי דעזערט אבער אבל בשאר ימות השנה וואס די סדר איז נישט צו טרינקן וויין נאך די סעודה איז דאס וואס איך טרינק יעצט נאך די סעודה נאכאמאל א כוס וויין עס איז אזוי ווי נמלך עס איז אזוי ווי איך האב יעצט באשלאסן צו טרינקן. צו טרינקן גייט נישט ארויף די ברכה די פון פריער דערויף איז מברך על כל כוס וכוס דארף איך יא מאכן א נייע ברכה ווען איך טרינק דארטן די וויין ביי די סעודה איתמר נמי אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי לא שנו אלא בשבתות וימים טובים און דא לייגט מען צו נאך זאכן בשעה שאדם יוצא מבית המרחץ א מענטש קומט ארויס פון בית המרחץ בשעת הקזת דם וואס די סדר איז געווען אז א מענטש איז געווארן אפגעשוואכט פון בית המרחץ אדער פון ארויסנעמען די בלוט איז די ערשטע סעודה נאכדעם איז געווען האט מען קובע געווען על היין אז מען האט געטרינקן וויין בסוף הסעודה. און ס'דא וואס זאגן אז די בשעה שאדם יוצא מבית המרחץ בשעת הקזת דם איז נישט די ארגינעלע נוסח פון די גמרא, דאס האבן די גאונים צוגעלייגט, זיי האבן געוואלט אויסברייטערן די הלכה פון די משנה אז די גאנצע דין פטור וואס כ'האב פון די ערשטע ברכה אז כ'זאל נישט דארפן מאכן נאך א ברכה ווען כ'טרינק סוף סעודה, וואס די גמרא זאגט אז ס'איז שבת און יום טוב, ס'איז לאו דווקא שבת און יום טוב, די ווארט איז צו מיין דעת איז מיין פלאן איז צו טרינקן ווייטער, האבן זיי געגעבן נאך צוויי ביישפילן. אבל בשאר ימות השנה ווען א מענטש רעכנט נישט צו טרינקן ווייטער איז מברך על כל כוס וכוס פארציילט די גמרא מעשה רבה בר מרי איקלע לבי רבא בחול איז אנגעקומען צו אים אינדערהיים אין די וואך און חזייה דבריך לפני המזון האט ער געזען ווי ער מאכט א ברכה פאר די סעודה אויף וויין והדר בריך לאחר המזון ממש פארן בענטשן ביי דעזערט האט ער נאכאמאל געמאכט א ברכה אמר ליה יישר האט זייער גוט געטון פארוואס ווייל מען רעדט דא בחול אז מען רעדט דא בחול איז דאך יעדעס מאל א מענטש טרינקט בסוף הסעודה וויין איז עס נמלך, ער האט יעצט באשלאסן צו טרינקן, דארף מאכן א נייע ברכה וכן אמר רבי יהושע בן לוי. אז רבי יצחק, יא פיין, אמר ליה, יישר וכן אמר רבי יהושע בן לוי, פארציילט די גמרא נאך א מעשה, רבי יצחק בר יוסף איקלע לבי אביי, ער איז אנגעקומען צו די הויז פון אביי ביום טוב אין יום טוב חזייה דבריך על כל כסא וכסא האט ער געזען אז יעדעס מאל ער נעמט א כוס וויין טרינקט ער נאכאמאל, לכאורה רעדט מען דאך דא פון יום טוב, אמר ליה לא סבר לה מר להא דרבי יהושע בן לוי אז יום טוב איז די דעת פון א מענטש צו טרינקן וויין וועגן דעם דארף ער נישט מאכן נאכאמאל א ברכה אמר ליה נמלך אנא איך אביי איך בין א ארעם מאן און אפילו יום טוב האבן מיר נישט די סדר צו טרינקן וויין ממילא ווען איך האב געמאכט די ערשטע ברכה האב איך נישט גערעכנט איך גיי טרינקן נאכאמאל אז איך טרינק יעצט נאכאמאל דארף איך מאכן א נייע ברכה איבעיא להו די בני הישיבה האבן געפרעגט בא להם יין בתוך המזון. מהו שיפטור את היין שלאחר המזון אונזער משנה רעדט פון א פאל וואס איך האב געמאכט א ברכה אויף די וויין פאר די סעודה און זאג איך דיר אז די וויין וואס איך ברענג ביי די דיזערט דארף נישט קיין נייע ברכה איך קען יוצא זיין מיט די ערשטע ברכה וואס טוט זיך דא איך האב אינגאנצן א אנדערע מעשה איך האב נישט געמאכט קיין ברכה פאר די סעודה איז אויב רעדט מען פון שבת לאמיר רעדן פון שאלעשידעס שאלעשידעס איז נישט דא קיין דין קידוש. דארף איך נישט מאכן קיין דארף איך נישט מאכן קיין קיין בורא פרי הגפן פאר די סעודה, און נאכדעם האט מען אריינגעברענגט בתוך המזון נאך די פיש האט מען אריינגעברענגט גרעיפ דזשוס על קיין ברך און מען האט געמאכט א הגפן מהו שיפטור את היין שלאחר המזון נאך די גאנצע סעודה וויל איך נאכאמאל טרינקן וויין און כ'האב דאך נישט געהאט די ארגינעלע ברכה פון לפני המזון זאָל מיך יעצט די ברכה שבתוך המזון וואָס איז אינמיטן די סעודה, זאָל מיך פּטרן די וויין ביי דעזערט, אם תימצי לומר בירך על היוזן, על היין שלפני המזון פּוטר את היין שלאחר המזון משום דזה לשתות וזה לשתות, אבל הכא דזה לשתות וזה לשתות מיר'ן שוין טייטשן לא או דילמא לא שנא, פשט איז וואָס די גמרא טענה'ט יעצט איז אַז ס'איז נישט די זעלבע סאָרט שתייה ווען אַ מענטש טרינקט פאַר א סעודה וויין, טרינקט ער ער וויל יעצט א כוס וויין, דאס איז א דין שתיה, דאס איז, ער טרינקט וויין לשם טרינקן וויין, ווען ער טרינקט עס ביי דעזערט טרינקט ער ווייטער וויין לשם וויין, פשט איז ווען איך האב געמאכט די ברכה פאר די סעודה אויף די שתיה האב איך געמאכט, איז עס די זעלבע סארט שתיה ווי שפעטער, יא? קען איך דא זאגן אז איינמאל כ'האב דא געמאכט די ברכה דארף איך שוין נישט דארט מאכן ברכה, דא אבער וואס כ'האב געמאכט די ברכה מיטן די סעודה, מיטן די סעודה טרינקט מען צו אביסל וויין אז די עסן זאל זיך גוט פארדייען, אז די עסן זאל האבן א גוטן טעם, ס'זאל מיטפארן, דאס רופט אן די גמרא לשרות, איז דאס נישט אזא חשוב'ע ברכה? ווער זאגט ווען איך מאך נישט אזא חשוב'ע ברכה זאל עס העלפן אויך אויף שפעטער ווען ס'קומט צו א געהעריגע שתיה, איך טרינק וויין לשם טרינקן וויין, ברענגט די גמרא א מחלוקת רב אמר פוטר, אז ס'פטר'ט יא, אפילו די ערשטע ברכה איז לשרות, און די צווייטע שתיה איז לשתות, גייט די ערשטע ברכה ארויף גיין אויך אויף די צווייטע שתיה, רב כהנא אמר אינו פוטר רב נחמן אמר פוטר רב ששת אמר אינו פוטר האבן מיר דא ממש א ריזן מחלוקת, פארציילט די גמרא זייער א אינטערעסאנטע זאך, רב הונא ורב יהודה וכל תלמידי דרב אמרי, אינו פוטר הגם צו אמרם גוים וואס איז געווען אונזער ערשטע שיטה דא אז רב אמר פוטר אז די ברכה ארבעט יא אויך אויף די צווייטע שטיה איז כל תלמידי דרב דינגען זיך אויף זייער גרויסן רעבין זאגן אינו פוטר פרעגט שוין תוספות ווי קען זיין אז די תלמידים פון רב זאלן זיך דינגען זאגט תוספות א פשט איז אז זיי האבן געהאט א קבלה פון זייער רעבין אז ער האט צוריק געצויגן און וועגן דעם האבן זיי געלערנט אז אינו פוטר וויל יעצט די גמרא פרובירן אויפדרינגען די בעיה פון אונזער משנה, איתיביה רבא לרב נחמן, האט רבא געפרעגט פון רב נחמן, איז געשטאנען אין אונזער משנה, בא להם יין בתוך המזון, אויב האט מען אריינגעברענגט וויין אינמיטן די סעודה איז כל אחד ואחד מברך לעצמו, דארף יעדער איינער מאכן א באזונדערע ברכה, ווי אונז האבן שוין געלערנט אז אינמיטן די סעודה איז נישטא קיין שומע כעונה, איך וויל נישט אז ס'איז זייער שווער צוזאמצונעמען דעם עולם און יעדער איינער זאל מאכן אליין א ברכה לאחר המזון, אויב האלט. שוין ביי דעזערט, וואס מען האט שוין געענדיגט עסן, איז אחד מברך לכולם, דעמאלטס קען איך צוריק גיין צו די הלכה פון ברוב עם אז איינער זאל מאכן א ברכה און יוצא זיין יעדן, ווי די גמרא פארשטייט יעצט רעדט מען דא פון די זעלבע מעשה כ'האב שוין איינמאל יעדער האט זיך שוין באזונדער געמאכט א ברכה ווען איך האב געהאלטן בתוך המזון ווען איך האב צוגעטרינקן וויין צו די פיש און מיט דעם אלעם ווען איך האלט יעצט ביי דעזערט און מען טרינקט נאכאמאל וויין איז אחד מברך לכולם דארף איך א נייע דין ברכה און דעמאלטס קען איך מאכן אז איינער זאל יוצא זיין יעדן, איז דאך ממש אויפגעדרינגען אונזער שאלה אז ווען איך טרינק וויין נאר לשרות איז די ברכה נישט חשוב זאל ארויפגיין אויך ווען ס'איז לשתות אויף די שפעטערדיגע שתיה, אמר ליה הכי קאמר, זאגט די גמרא ניין מ'רעדט פון צוויי אנדערע מעשות, אם לא בא להם יין בתוך המזון מ'האט נישט אריינגעברענגט וויין צו די פיש. און ממילא האט מען דא נאך בכלל נישט קיין הגפן עד לאחר המזון, מען ברענגט יעצט וויין צום ערשטן מאל נאך די גאנצע סעודה, און מען דארף דאך מאכן א ברכה, ווייל כ'האב דאך נאך נישט געהאט קיין בורא פרי הגפן, ווייל איך האלט שוין נאך די סעודה, וועגן דעם איז אחד מברך לכולן, קען איך האבן איינער זאל יוצא זיין יעדן, געשטאנען אין אונזער משנה, בירך על הפת, פטר את הפרפרת, על הפרפרת לא פטר את הפת, בית שמאי אומרים אף לא מעשה קדרה סאו האמיר דא צוויי מעשות האמיר א מעשה וואס א מענטש האט געמאכט א ברכה אויף פת און זאג איך דיר אז אויף די פרפרת דארף ער נישט מאכן קיין ברכה האמיר אן אנדערע מעשה א מענטש האט געמאכט א ברכה אויף פרפרת נאר געמאכט א מזונות דארף ער נישט מאכן קיין ברכה אויף פת בית שמאי זאגן אז אויף מעשה קדרה ווערט אויך נישט פטור פון וועלכע ברכה רעדט ער רעדט ער דא ווען איך האב געמאכט א ברכה אויף פת אדער רעדט ער דא ווען איך האב געמאכט א ברכה אויף פרפרת, דאס איז אן אנדערע מעשה, איז איבעיא די בני ישיבה א בעיא געפרעגט, בית שמאי ארישא פליגי או דילמא אסיפא פליגי, או דילמא אסיפא פליגי, ארישא פליגי דארף מען דא צולייגן ווערטער, דקאמר תנא קמא, וואס זאגט תנא קמא בירך על הפת פטר את הפרפרת, תנא קמא זאגט, אויב כ'האב געמאכט א מוציא דארף איך שוין נישט נאכדעם מאכן א מזונות, וכל שכן מעשה קדרה, אוודאי מעשה קדרה, וואס א געקעכט. לאקשן צו אנדערע געקעכטסן קומט אלץ מער אריין אין די סעודה ווי קעיק, יא? קעיק איז אלץ א דבר נוסף מיט דעם אלעם, איז זאגט יעצט די איז א די א די א די משנה זאגט א תנא קמא וואס דאס איז בית הלל זאגט אז איינמאל כ'האב געמאכט א מוציא דארף איך נישט מאכן קיין מזונות אויף קעיק, איז אוודאי דארף איך נישט מאכן קיין מזונות אויף מעשה קדרה ואתו בית שמאי למימר בית שמאי זאגן לא מבעיא פרפרת דלא פטרה להו פת נישט נאר אויף קעיק גייט די ברכה פון המוציא נישט פטר'ן און אפילו מעשה קדרה נמי אויף די געקעכטס אויך נישט ווי די רשב"א לייגט צו ווי כ'האב נישט מכוון געווען איך האב נישט געטראכט בשעת'ן מאכן אויב בין איך מכוון גייט בית שמאי אויך מסכים זיין אז פת איז המוציא גענוג א שטארקע ברכה עס זאל אלעס פטר'ן אבער איינמאל כ'האב נישט מכוון געווען דארף איך א נייע ברכה או דילמא אדער ניין אסי' פליגי איז די גאנצע מחלוקת פון בית שמאי איז אויף אסיפא דקתני אונז האבן געלערנט אין די משנה בירך על הפרפרת א מענטש האט געמאכט א מזונות לא פטר את הפת גייט ער נישט גייט ער דארפן מאכן א מוציא אויף גייט ער דארפן מאכן א מוציא אויף די פת איז איז בין איך מדייק פאר תנא קמא פת הוא דלא פטר ווען א מענטש מאכט א מזונות קען ער נישט יוצא זיין קיין קיין המוציא דערמיט אבל מעשה קדרה וואס איז אויך א מזונות פטר ואתו בית שמאי למימר אויף דעם גייט בית שמאי קומען זיך קריגן אז ואפילו מעשה קדרה נמי לא פטר אז נישט נאר וואס די ברכה פון פרפרת העלפט נישט אויף פת און ס'העלפט נישט אויך נישט אויף מעשה קדרה תיקו בלייבן מיר מיט א תיקו און כ'האב צוגעצייכענט א מאירי אין די צעטלעך אז ס'איז דא א נפקא מינה צווישן די בעיא אויך לויט בית הלל, אונז גיימיר יעצט גיין ווייטער, געשטאנען אין משנה היו יושבים כל אחד ואחד דער עולם קען אריינקוקן נאכאמאל אין די משנה היו יושבים כל אחד ואחד איז מברך לעצמו דא רעדט מען אז דא רעדט מען פון די ברכה פון המוציא און הזן אויב איז נישט געווען קיין הסבה אויב איז נישט געווען קיין הסבה נאר סתם מענטשן זעצן זיך ארום א טיש דעמאלטס איז די הלכה אז יעדער דארף אליין מאכן זיין המוציא אויב אבער זיצט מען אנגעליינט קוק איך עס אן ווי איין אכילה, דעמאלטס איז איינער קען מאכן א ברכה פאר יעדן, זאגט די הייליגע גמרא, איז בין איך מדייק הסבו, דווקא ווען מען זיצט אנגעליינט איז אין, דעמאלטס קען איינער בענטשן פאר יעדן, דעמאלטס קען איינער מאכן א ברכה פאר יעדן, לא הסבו, יעדער זיצט אבער ס'איז נישט דא, יעדער זיצט אבער ס'איז נישט דא קיין הסבו, לא דעמאלטס דארף יעדער אליין מאכן א ברכה, ורמינהו, כ'על דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, עשרה שהיו הולכים בדרך, צען מענטשן זענען געגאנגען אין וועג, שכולם אוכלים מככר אחד יעדער נאשט פונעם זעלבן ברויט איז כל אחד ואחד מברך לעצמו פארוואס ווייל אפילו איך נעם עס פון איין ברויט דאס הייסט נאכנישט קיין איין אכילה יעדער עסט זיך פאר זיך ישבו לאכול האבן זיי זיך צאמגעזעצט אז מען גייט עסן אף על פי שכל אחד ואחד אוכל מככרו אפילו יעדער האט זיך מיטגעברענגט זיין סענדוויטש איז אחד מברך לכולם ווייל אלעס האט צוטון צו מען זיצט צוזאמען אדער מען זיצט נישט צוזאמען על כל פנים שטייט אין דער ברייתא קתני ישבו אף על פי שלא הסבו, דאך ממש, ס'גייט דאך ממש בניגוד פון אונזער משנה, אין אונזער משנה איז געשטאנען אז ווען מ'עסט נאר צוזאמען בישיבה דארף יעדער איינער מאכן א ברכה צוזאמען און דא שטייט קלאר אז אפילו בישיבה אויב זיצט מען צוזאמען קען איינער מאכן א ברכה און יעדן איינעם יוצא זיין. אמר ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן יצחק געענטפערט, אוודאי ווי מ'רעדט דא אין די ברייתא כגון דאמרי, ניזיל וניכול לחמא בדוך פלן, לאמיר גיין עסן אין דעם פלאץ, זאגט רש"י בדוך פלן במקום פלוני, דקבעו להם מתחילה מקום, בדיבור ועצה, מען האט זיך צוזאם געזעצט מען האט זיך אפגעשמועסט, נישט פשט אז מען האט זיך גראדע געטראפן אסאך מענטשן אויפן זעלבן טיש, וואס דעמאלטס הייסט עס נישט איין אכילה, נאר מען האט אפגעשמועסט, והזמנה הוי קביעות, ווען מען שמועסט אפ, אויב מען איז זיך מזמין צו גיין זיצן אויף איין פלאץ, דעמאלטס הייסט עס א קביעות, דעמאלטס הייסט עס ווי איין סעודה, ווי איין אכילה און איינער קען מאכן די ברכה אבל ישבו מאליהם. אבער אויב האט מען זיך גראדע צוזאמגעזעצט אן זיך אפשמועסן במקום אחד יחד אבער מען האט זיך נישט אפגעשמועסט אינה קביעות, ממילא די ברייתא ברייטערט אביסל אויס וואס הייסט איין אכילה, ס'מוז נישט זיין דווקא בהסיבה, נאר וואס דען אז מען האט זיך אפגעשמועסט און מען האט געזאגט אונז גיימער זיצן דא אלע צוזאמען אויף די איין פלאץ,

דאס וואס איינער קען מאכן א ברכה און יוצא זיין יעדן איז דווקא ווען מען זיצט אנגעליינט אבל ישבו, אבער סתם אז מען זיצט צוזאמען און ס'איז נישט בהסיבה, דעמאלטס דארף יעדער מאכן אליין א ברכה או דילמא אדער ניין כיוון דאמרי ווייל אונז האמיר געזאגט ניזיל וניכול ריפתא בדוכתא פלניתא ס'איז געווען א הזמנה מען האט זיך אפגעשמועסט האמיר אפגעשמועסט אונז גיימיר זיצן אויף איין פלאץ. כי הסבו דמי הייסט עס אויך ווי הסבו. האבן זיי געהאט א זייער א שווערע שאלה לא הוה בידייהו האבן זיי נישט געוויסט, זיי האבן נישט געוויסט וויאזוי עס צו פארענטפערן, וויאזוי גייט מען אפלערנען א ספק פשט אין א משנה? פארציילט די גמרא קם ר' אדא בר אהבה איינער פון די גרויסע תלמידים פון רב איז געווען ר' אדא בר אהבה האט ער זיך אויפגעשטעלט אהדר קרעיה לאחוריה ער האט גענומען זיין עם העמד און ער האט עס אויסגעדרייעט די פון די העמד איז געגאנגען פון הינטן, די הינטן איז געגאנגען פון פארנט, פארוואס? ווייל ער האט זיך שוין געהאט געריסן קריעה נאך זיין רבי'ן, מילא פארנט פון זיין העמד איז שוין געווען א גרויסע ריס און די דין קריעה איז אלץ לפניו, אבער ער האט געוואלט יעצט נאכאמאל רייסן קריעה, עס איז אזוי ארויסגעקומען די צער און די קלאג אז די רבי איז נישט דא, ער האט געוואלט פון פריש רייסן קריעה, אונז האמיר נישט אונזער רבי זאל אונז פסקנ'ן די שווערע שאלות האט ער אויסגעדרייט זיין העמד און אין די פראנט, קומט אויס אז אין די פראנט האט ער נאכנישט געהאט קיין ריס, און דא געריסן א פרישע קריעה, קרע קריעה אחריתי, אמר נח נפשיה דרב, אונז האבן פארלוירן אונזער רבי רב, וברכת מזונא לא גמרינן, און אונז ווייסט מען נישט אפילו אזא פשוטע שאלה צו מען קען מאכן א צו מען קען מאכן א ברכת המזון, איינער זאל יוצא זיין יעדן אדער ניין, יעדער דארף אליין מאכן א ברכה, פארציילט די גמרא אתא ההוא סבא. תוס' זאגט אויף א פלאץ אז איבעראל וואו ס'שטייט ההוא סבא מיינט עס אליהו הנביא מ'האט געזען פון הימל זענען זיך אזוי מצער אז ער ווייסט נישט די הלכה האט מען געשיקט אליהו הנביא זאל זיי קומען קלאר מאכן רמא להו מתניתין אברייתא האט ער געברענגט די פריערדיגע ברייתא וואס אונז האמיר געהאט פון עשרה שהיו. הולכין בדרך האט ער געפרעגט די זעלבע קשיא אז דא שטייט אפילו ווען ס'איז ישבו לאכול איז אחד מברך לכולן און ביי אונז שטייט הסיבו און ער האט געענפערט ושני להו און ער האט געענפערט אזוי ווי די זעלבע תירוץ וואס אונז האמיר געהאט פון ר' נחמן בר יצחק אז כיוון דאמרי ניזיל וניכול לחמא בדוך פלוני אז מ'שמועסט אפ אז ס'דא הזמנה אז מ'גייט זיך צאמזעצן צוזאמען כהסיבו דמי ממילא דא אויך אין דעם פאל ביי די מעשה פון תלמידי דרב ווייל זיי האבן געזאגט אז זיי ווילן עסן ביים נהר דנק

און איך קען יוצא זיין דורך איינעם, אבל יין לא בעי הסיבה, יין, ווי די ראשונים זענען מסביר, איז קיינמאל נישט געווען די סדר אז מ'האט געדארפט אז מ'האט געגעסן בהסיבה. מילא ס'הייסט שוין א צוזאמזעץ פון דעם אליין וואס מ'זיצט. דאס אליין איז עס קובע, דאס אליין מ'זיצט צוזאמען איז עס קובע ווי גוף אחד. מילא דארף איך נישט צוקומען צו הסיבה צו זאגן אז ס'איז איין סעודה, און אפילו ווען סתם מ'זיצט קען איך שוין אויך מאכן אז איינער זאל יוצא זיין יעדן ורבי יוחנן אמר אפילו יין נמי בעי הסיבה רבי יוחנן דינגט זיך און זאגט ניין אז אפילו ביי וויין דארף איך אויך האבן הסיבה. איקא דאמרי ס'דא וואס זאגן אז די מחלוקת גייט אנדערש אמר רב האט רב געזאגט לא שנו אלא פת דמהניא ליה הסיבה דווקא ווען מ'עסט ברויט איז ווען ס'קומט צו די המוציא און צו די ה. זן קוק איך עס אן ווי גוף אחד, ווי איין סעודה ווייל מ'האט געמאכט הסיבה, אבל יין לא מהניא ליה הסיבה, וויין, ס'העלפט מיר בכלל נישט ווייל ס'איז בכלל נישט די סדר אז מ'זיצט צוזאמען, איז אפילו מ'האט זיך צוזאמגעזעצט, אפילו מ'האט געמאכט הסיבה, כ'קוק עס קיינמאל נישט אן ווי גוף אחד, וויין האט נישט די דין פון גוף אחד, און כ'וועל נישט קענען מאכן אז איינער זאל יוצא זיין אנדערע ור' יוחנן אמר.

ריטש פיפל. די ריטש פיפל, דער ארעמאן האט מען געהאט דארט און ער עסט זיך דארט זיין לחם עוני מיט א לעכטל, ער האט נישט געהאט די אלע די גאנצע סיסטעם דא וויאזוי מען האט געגעסן, דער עושר וויאזוי ארבעט ביים עושר, רש"י זאגט עס קלאר, כיצד סדר הסיבה, וואס דער עושר, דער עושר ליינט זיך אן, דער ארעמאן האט נישט געהאט קיין בעט, נישט געהאט קיין טיש. געהאט קיין גארנישט געהאט איז סדר הסיבה ווי אזוי ארבעט עס אורחים נכנסים דער עושר האט אלץ געהאט אורחים וואס זענען געקומען איינשטיין ביי אים און נכנסים ויושבים על גבי ספסלים ועל גבי קתדראות עס איז געווען אזא פארצימער וואס דארט איז געווען בענק און בענקלעך קתדראות טייטש בענקלעך און קודם איז מען דארט געזיצן דארט איז געווען אזוי ווי די רעסעפשאן. שאן איז און מ'האט געווארט ביז יעדער קומט עד שיכנסו כולם, דארט האט מען געווארט ביז יעדער קומט, איינמאל יעדער איינער איז אריין געקומען איז הביאו להם מים האט מען געברענגט וואסער, איז רש"י זאגט אז ס'איז געווען סתם כך היו עושים, כ'דענק נישט די לשון פונקטליך פון רש"י, אבער רש"י זאגט ס'איז געווען סתם כך היו רגילים זאגט רש"י, ס'איז געווען סתם עפעס אזא א סדר א נקיות'דיגע סדר אז מ'האט זיך געוואשן, וואס? כ'בין שפעט? ניין, יעצט רעדט מען יעצט פון וואשן די הענט. איז מ'האט געוואשן איין האנט, רש"י כך היו רגילים, עפעס א ענין פון נקיות, פון פון פון פון היידזשין. תוס' זאגט מפני כבוד הברכה, ס'האט עפעס יא א הלכה'דיגע השלכה, אז דו גייסט יעצט מאכן א ברכה מיט יין, זאלסטו האבן איין ריינע האנט, אויך א חידוש, על כל פנים אזוי שטייט דא. איז כל אחד ואחד נוטל ידו אחת בא להם יין מען האָט געברענגט דעם װײַן איז מען האַלט נאָך דאָ מען זיצט נאָך אין די פֿאָרצימער מען האַלט נאָך בײַ די רעסעפּשען יאָ און די ערשטע זאַך װאָס מען האָט אָנגעהױבן איז מען האָט געברענגט װײַן איז כל אחד ואחד מברך לעצמו יעדער אײנער מאַכט אַ ברכה אַלײן נישט יוצא אַלע צוזאַמען עלו והסבו עלו מײנט יעצט איז מען געגאַנגען צום נעקסטן צימער און מען איז אַרױפֿגעקראָכן אױף די בעטן והסבו מען האָט זיך געמאַכט קאמפארטעבל, ובא להם מים, יעצט האט מען אריינגעברענגט געהעריג וואסער, איז אף על פי שכל אחד ואחד נוטל ידו, נטל ידו אחת איז חוזר ונוטל שתי ידיו, מ'גייט דאך עסן ברויט געהעריג מיט ביידע הענט, אז מ'גייט עסן מיט ביידע הענט דארף מען פון פריש וואשן די האנט, און ווי די ראשונים זענען מסביר איז מ'דארף אפילו די האנט וואס כ'האב שוין געוואשן פריער,

יעצט קום איך שוין אן, כ'דארף א נייע ברכה, דער עולם הערט, שטייט צוויי חידושים דא, מ'האט שוין פריער געמאכט א ברכה, יעדער האט שוין אליין געמאכט א ברכה, יעצט וואס איך ברענג די וויין אינמיטן די סעודה דארף איז דארף איך א נייע ברכה, אבער אחד מברך לכולם, פשט איז אז נישט יעדער דארף מאכן אליין א ברכה, און. איך קען האבן איינער וואס זאל יוצא'ן יעדן? פרעגט יעצט די גמרא, להיך לישנא דאמר רב, לא שנו אלא פת, דבעי הסיבה אבל יין לא בעי הסיבה, קשיא ריישא, איז לויט די ערשטע מהלך אז רב לערנט אז ווען מען טרינקט וויין צוזאמען דארף איך נישט קיין הסיבה און אחד מברך לכולם, איז מורא'דיג שווער די ריישא, וואס איז געווען אונזער ריישא יענקי? וואס איז געשטאנען אין די ריישא? אז זיי זיצן צוזאמען, אורחין נכנסין ויושבין, סאו איך האב נישט קיין הסבה אבער איך האב ויושבין, יא? און מיט דעם אלעם זאגסטו מיר בא להם יין אז כל אחד מברך לעצמו פארוואס רב זאגט אז ווען ס'איז יושבין ווען מענטשן זיצן צוזאמען דארף נישט יעדער אליין מאכן א ברכה, ס'איז אחד מברך לכולם, ענפערט די גמרא שאני אורחין דדעתייהו למיעקר, איז ווען רב זאגט אז אז ווען ס'קומט צו וויין דארף איך נישט קיין הסבה, פשט איז ווייל ווען מ'זיצט צוזאמען האט עס שוין גענוג חשיבות איך זאל עס אנקוקן ווי גוף אחד, ווי איין קביעות, ווי איין הנאה. אבער ווען מענטשן זיצן דא ארעי'דיג, און באלד גייט מען אריין צו די נעקסטע צימער, און מען זיצט דא סתם פאר רעסעפשאן, און מען ווארט דער עולם זאל זיך צוזאמקומען, דאס הייסט נישט קיין, דאס הייסט נישט קיין גענוג קביעות. ס'האט נישט מיט דעם ווייל ס'פעלט פון די הסבה, נאר ווייל די גאנצע ישיבה איז נישט קיין ישיבה, הייסט עס נישט גענוג קביעות, און אז ס'הייסט נישט גענוג קביעות איז כל אחד מברך לעצמו. להך לישנא פרעגט די גמרא ווייטער דאמר רב, לא שנו אלא פת דמהניא ליה הסבה, אבל יין לא מהניא ליה הסבה, לא. בעצם איז דאך דא א מהלך וואס רב לערנט אז ביי יין קען איך קיינמאל נישט קען איך קיינמאל נישט האבן אז אחד מברך לכולם ווייל ס'הייסט נישט גענוג קביעות נאר נאר ביי ברויט ווי כ'האב די דין הסבה איז קשיא סיפא וואס איך זאג אז אחד מברך לכולם ענפערט די גמרא שאני התם דמיגו דקא מהניא ליה הסבה לפת מהניא ליה הסבה ליין איך האלט שוין אינמיטן די סעודה, און איך האלט דאך שוין אינמיטן די סעודה, האב איך די, האב איך דא דעם דין פון גוף אחד, אז יעדער איינער קען יוצא זיין די ברכת המוציא און די ברכת המזון, ווען איינער מאכט די ברכה, איז אגב, אז איך קוק שוין סיי ווי אן די סעודה ווי גוף אחד, איז לגבי יין וועל איך אויך זאגן, אבער סתם אזוי ווען מענטשן זעצן זיך צאם און טרינקן וויין, אפילו ווען ס'איז ביי הסבה, גייט מען נישט קענען מאכן ברכות, בעצם דאס איז מוכרח פון די משנה אליין, די צל"ח שמועסט אויס אז די משנה זאגט דאך אז אז אחר המזון אחד מברך לכולם, זעהט מען שוין די קאנסעפט אין די משנה אויך, אז ביי יין איז דא אמאל וואס איינער קען מאכן די ברכה פאר יעדן, ממילא אפילו אויב רב זאגט אז ס'העלפט נישט קיין הסבה, מוז נאך אלץ זיין פעלער וואס רב וועט מסכים זיין אז אחד מברך לכולם, און ווען איז דאס? ווען איך האלט אינמיטן א סעודה און ס'איז אגב פת. שוין כמעט פערטיג, זאגט די הייליגע גמרא בא להם יין בתוך המזון, עכ"פ איז געשטאנען, סאו מ'האט יעצט געענדיגט מחדש זיין אז ס'איז דא א דין פון אגב פת אז ווען איך טרינק וויין בתוך הסעודה און כ'האב שוין דא די דין הסבה מצד דעם פת, איך קוק עס שוין אן ווי איין סעודה, יעדער האט יוצא געווען מיט די זעלבע המוציא, דארף נישט יעדער מאכן אליין קיין דארף נישט יעדער אליין מאכן קיין הגפן, למעשה מען קוקט אריין די משנה שטייט קלאר אז בא להם יין בתוך המזון, כל אחד ואחד מברך לעצמו, וואס פארוואס האלטסט דאך אינמיטן א סעודה, פארוואס זאגסטו אז יעדער דארף אליין מאכן א ברכה? זאגט די גמרא שאלו את בן זומא, מ'האט געפרעגט די הייליגע תנא בן זומא, מפני מה אמרו בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו, איז דאך דא א דין אז די יין דארף נגרר ווערן נאך די פת, און איך זאל עס אנקוקן ווי גוף אחד? און יעדער איינער זאל קענען יוצא זיין מיט איין ברכה, אבער לאחר המזון אחד מברך לכולם, און פון די סיפא אליין זעסטו איך, לאחר המזון אחד מברך לכולן, אז ס'איז יא דא דעם דין אז אז איך קוק עס אן ווי גוף אחד, ממילא וואס ארט דיך בתוך המזון, אמר להם הואיל ואין בית הבליעה פנוי, מיט דעם האבן מיר אנגעהויבן דעם היינטיגן שיעור, אז דא אזא קאנסעפט פון אין בית הבליעה פנוי אז ווען מענטשן יעדער איינער עסט, און דו ווילסט יעצט איך זאל מאכן א ברכה, ער האלט אינמיטן עסן, ער האלט אינמיטן קייען, ס'איז שווער צאמצונעמען דעם עולם און יעדער איינער זאל אינזין האבן יוצא צו זיין די ברכה וואס איך מאך, אדער די אנדערע מהלך וואס כ'האב מורא צו ענטפערן אמן און צוקומען לידי סכנה אינמיטן עסן, וועגן דעם אינמיטן עסן איז נישטא אזא אזא דין אז אחד מברך לכולן, די אלע דינים פון אחד מברך לכולן איז ביי קידוש, ווען איך, אדער ביי המוציא, דאס איז אלעס דאס איז אלעס הלכות פון פאר. פון פארן עסן, דעמאלטס קען איך זאגן אחד מברך לכולן ווייל מענטשן קענען מכוון זיין, אבער נישט אינמיטן עסן, וועגן דעם איז די הלכה אז כל אחד ואחד מברך לעצמו, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא. ס'דא נאך אפאר הגהות וואס כ'האב אויסגעשמועסט אויפן צעטל, וואס כ'האב נישט געוואלט אזוי מאריך זיין.